אז איר וועט מיט מיר זיך באנעמען מיט גערעכטיגקייט, אזוי ווי איר באנעמט זיך מיט אנדערע, דענסמאל זעסטו, וועלן מיר שמועסן מכח קונצן, אין גוטע אומשטענדן אין וואוילטאג, מהיכא תיתי, קריכן אין קאפ אריין אזעלכע זאכן, דו וועסט אפילו פארשפארן מיר צו זאגן דענסמאל דרשות, הא? וואס זאגסטו דערצו מיין הארינקע? וואס זאג איך? האב איך גענטפערט, איך זאג נישט אנדערש אז דער רוח רעדט היינט אויס דיר, טאקע נאר דער רוח. דאס זיבעצנטע קאפיטל, אל תפתח פה לשטן. אט בין איך, האט זיך אנגערופן עפעס אן אומבאקאנטער פארשוין פון א ווילד אויסזען מיט שטארק צושויבערטע האר און א רויט מיצל ארומגעשטעקט מיט פעדערן פון אלע מיני עופות, אָט בין איך, האָט ער געזאָגט, אַרױסשפּרינגענדיק פּלוצעם פֿון צװישן די צװײַגן, זיך געשטעלט אַנטקעגן און אױסגעגלאָצט אױף מיר זײַנע גרױסע קעצישע אױגן. נבֿהל ונשתּומם בין איך געװאָרן, אַז איך האָב דערזען דאָ אין װאַלד אַזאַ מין פּאַרשױן. אַלע שרעקלעכע מעשׂות פֿון גזלנים זענען מיטאַמאָל מיר אַרױפֿגעקומען אױף דער מחשבֿה. דאס איז זיכער א גזלן האב איך געקלערט. זיין געזונטער קארק, זיין פרצוף פנים, און זיין שרעקליכער בליק האבן ארויסגעזען טאקע נאר ווי פון א מורא'דיגן גזלן וואס האט אסאך מענטשן אין זיין לעבן שוין אויסגעקוילעט. עס האט מיר זיך שוין אויסגעדאכט ווי אט גיט ער מיר א ווארף און נעמט ארויס א גרויסן חלף. מחמת מורא האט מיר שטארק געטיאכקעט דאס הארץ, געקלאפט א צאן אין א צאן, און איך האָב געפֿילט אַ טעם מיתה, װי דער חלף ליגט מיר אױף דער האַלדז. כ'האָב צוגעמאַכט די אױגן און שטילערהײט געזאָגט װידוי. װאָס שעפּטשעסט דו עפּעס, יונגערמאַנטשיק? האָט ער געפֿרעגט און זיך צעלאַכט מיט אַזאַ משונה געלעכטער, אַז עס האָט געגרילצט אין די אױערן, און װײַט אַרום אין דעם װאַלד האָט זיך אָפּגערופֿן אַ שרעקלעך װידערקול. גלייך ווי עס וואלטן א לאך געטאן טויזנט אלטע מכשפה'טעס אלע אינאיינעם. דאס איז, האב איך געטראכט, דאס גוטע געלעכטערל, אט אט עקט מיר זיך דאס לעבן, אט אט טראג איך מיר איבער אויף יענער וועלט, עפעס ווי אויף צו להכעיס האט מיר דענסטמאל די וועלט אזוי שיין, אזוי גוט זיך פארגעשטעלט, אז איך וואלט באדאי אלצדינג אוועקגעגעבן אבי לעבן צו בלייבן. קיין מלוכה פארמאגט עס נישט, וואס איך וואלט דענסמאלט אפגעצאלט פאר א קורצער צייט לעבן. אך, וואס פאר א שיינע וועלט אונזערע איז, וואס פאר א מענטשן! ווי גליקליך איז דער, וואס לעבט אויף דער שיינער וועלט, וואס לעבט צווישן לעבעדיגע מענטשן. ווען אסאך אנדערע וואלטן געפילט דאס וואס איך דענסמאלט, וואלטן זיי געזאגט א כפרה גדלות, יחוס און כבוד צו אלדי שווארץ יאר, אלע ברוגז'ן, אלע פלאטקעס, אלע פוסטע קריג, אלע רכילות, שנאה און קנאה. דאס אלצדינג איז הבל הבלים. לויטער נארישע זאכן. אלע מענטשן זענען ברידער, חברים, שטאמען אלע אייגנטליך פון איין פאטער, אלע האבן אייגנטליך איין גאט באשאפן. ווען יענער א שטייגער וואלט זיך געזעגנט מיט דעם לעבן און געווען ביי די געדאנקען ווי איך, וואלט ער געזאגט, אך, פארוואס האב איך עס פריער נישט פארשטאנען? אומזיסט אומנישט זיך געבלאזן און זיך אויפגעשטויסן דאס מיט דעם, ער איז א משולח, א שלעפער. עפעס פון דער פרעמד, א בעטלער, און דאס מיט יענעם, ער איז נישט פון מיין אמונה, ער איז א שבריי, א בזוי, קוקט נישט אויף כבוד. פע, איך בין געווען א בייזער, א שלעכטער פלוידערזאק, א ליגנער, א חונף, א רכילות טרייבער, א בלבול מאכער, אן אנכאפער מיט דעם מויל און מיט דער פען. וואס האב איך געהאט צו אנדערע, צו אומבאשירעמטע, צו דערנידעריקטע, צו דערשלאגענע און פארוואגעלטע. נעבעך.

וואס מען בייסט און רודפ'ט איינער דעם אנדערן ביים לעבן. עס זאל געווען מעגליך זיין, וואלט איך אלע געהאלזט, געקושט, און וויינענדיג זיי מחילה געבעטן. די וועלט איז מיר אזוי געפעלן, אז אוועקגייענדיג פון איר, האט מיר זיך געגלוסט כאטש נאכאמאל אויף איר א קוק צו טאן. איך האב האלב אויפגעעפנט די אויגן, און שרעקליך צעדולט געקוקט. אלצדינג האט זיך פארמישט, געגאנגען מיט דעם קאפ אראפ, מיט די פיס ארויף. עס האָט מיר געבליצט אין די אויגן, געדונערט אין די אויערן און גרויסע טראָפּן שווייס האָבן מיר באַשלאָגן. עס איז מיר געווען קאַלט, אי וואַרים, פייערדיקע רעדער, פּינטלעך, פּינטלעך פון אַלערליי פאַרבן, פון אַלע מיני געשטאַלטן האָבן פאַר מיר משונה זיך געדרייט, זיך געטראָגן דער רוח ווייסט וואוהין. זיי אין דער מיט איז געשטאנען עפעס א גרויסער שווארצער הונט וואס האט אלע רגע אנגענומען אן אנדער פנים, געגלאצט מיט די אויגן, געקריצט מיט די ציין, זיך געקרימט, געמיניעט, געצויגן ביז ער האט צום סוף אנגענומען די געשטאלט פון א שרעקליך ווילדן מענטשן, און איך האב אין אים דערקענט מיין אומבאקאנטן פארשוין. כאַ-כאַ-כאַ, דו ציטערסט, האָט ער אויס מיר געשפּעט. אָט אַזױ פֿײַנע מענטשעלעך האָב איך הנאה, אַז איר ציטערט און שװײַגט. איך האָב אים שװײַגנדיק אָנגעקוקט, אַקוראַט װי אַ מױז קוקט אָן די קאַץ, װאָס שפּילט זיך מיט איר, אײדער זי דערשטיקט זי און שלינגט זי אײַן. נו, אַז דו ציטערסט, האָט ער װײַטער געזאָגט, װײס זשע כאָטש פֿאַר װעמען? איך בין דער, װאָס האָב געעפֿנט אַ װעג אין אַ נײַע װעלט אַרײַן, כדי די אלטע זאלן ווערן תמיד ניי. וואס דורך מיר פעקלט מען זיך כסדר אריבער אהין ערגעץ אהין, כדי דא צו מאכן ארט. איך בין דער וואס מיט מיין קראפט שטיי איך תמיד גרייט אנטקעגן נאך א קראפט פון מיין ווידערפארטיי. מיר ראנגלען זיך, איינער וויל דעם אנדערן איינשלינגען, און דורך דעם שפרינגט אין דער וועלט ארויס נייעס, עס ווערט נולד אלסדינג, איך בין דער וואס בין איידער דער גארנישט איז מיר פון דער העלער הויט שיינענדיג ארויסגעשפרונגען. ער ווערט באלד א גאנצער יש. וויל דעם אלטן פאטער זיינעם פון דער וועלט טרייבן. מיר גייען כסדר איינער דעם אנדערן נאך פוס-טריט, און וואס א טריט, ווערט און וואקסט די צייט. איך בין דער שר פון פינסטערניש, דער מלך פון די רוחות, איך בין דער שטן, דער אשמדאי. איך בין שיער אין חלשות ניט געפאַלן פאַר שרעק, אַז איך האָב עס געהערט. דער אַשמדאי האָט צו מיר מיט אַ פינגער זיך צוגערירט, און איך האָב מיר באַלד געפילט שטאַרקער, אַזוי, אַז איך האָב געקענט שטיין אויף די פיס און אַפילו אויך רעדן. זיי מיר מוחל, האָב איך זיך אָנגערופן מיט גרויס דרך-ארץ, וואָס איך וועל דיר פרעגן, כפי איך, פּראָסט מענטשעלע, האָב פאַרשטאַנען דיינע פאַרשטעלטע ווערטער, מיינסט דו אַזוי?

אויף דעם אופן זעט מען, פילט מען תמיד אין איר א ניי לעבן, עס טוט זיך און באוועגט זיך, ויהי ערב ויהי בוקר, ס'איז דא טאג און נאכט, ארט און צייט. אויב אזוי איז טאקע ווי איך האב דיר פארשטאנען, קומט דאך עפעס גאר פון דיר אזוי קיין שלעכטס ניט ארויס. אט דאס טאקע האב איך דאך דיר געוואלט זאגן, אז איך אשמדאי, פארדארב נישט אזוי די וועלט ווי איר מענטשעלעך. פון מיין שלעכטסקייט, ווי איר מיינט, קומט פאר איר נישט ארויס קיין צרות אל דאס בייז, וויפיל פון אייער גוטסקייט. אוודאי הייס איך דאך בר דער רשע, דער שטן, זאל עפעס וואס עס איז אמאל זיך מאכן, איז א געשריי, א קלאג, איטליכער אויף מיר. כאטש אין דער וועלט זען זיך, זעט זיך עס גארנישט אן אזוי. איר אבער מענטשלעך, אז איר קוילעט אויס מיטאמאל א וועלט, מאטערט, טוט אן גרויסע צרות, איר הייסט גוטע און פרומע, עס קומט אייך נאך א גלעט אין בעקעלע, ווארום דאס טוט איר אלצדינג מחמת גוטסקייט, איר האלט זיך פאר גרויסע חכמים, זעצט אויס פעלער אין דער נאטור, און דער גאנג פון דער וועלט, שמועסט זיך איין אז איר וואלט מיט אייער שכל און מיט אייער גוטסקייט באשאפן א וועלט גאר אן אנטיק, און אז איר האט אין אייערע הענט גענומען א פארטיגע וועלט אינגאנצן ווי זי איז, האט איר זי שרעקליך פארדארבן, אומעטום פארדרייט, אומעטום קאליע געמאכט. ס'האט ביי אייך א פנים אקוראט ווי א טייער זייגערל, פאלט צו א קינד אין די הענט אריין. איך, ווי איך בין, בין איך מיר. אין דער גאַנצער נאַטור הערשן נאָר געזעצן, וואָס גילטן תּמיד פֿאַר איטלעכן גלײַך. דאָרט זענען נישטאָ קיין מיוחסים, נישטאָ קיין באַרעמהאַרציקייט. אַלצדינג רירט און באַוועגט זיך דורך אייביקע, גערעכטע געזעצן. איר, גוטע מענטשלעך, ווילט עס אָבער נישט ליידן. בײַ אײַך ווילט איר גאָר נישט וויסן פֿון פּאַראַדקעס. איר האָט זיך צעטיילט אויף טויזנטערלעי פֿעלקער, נאמנות, כיתות, קלאסן, סארטן, שטאנדן, צעכן וכדומה, און די דאזיגע ווערן ווידער צעטיילט אין נאך און נאך אזעלכע פאר איטלעכן אלץ אנדערע פאראדקעס, אזוי פארשידן, אזוי פארענדערט. אבער אקעגן וואס, האב איך אים געפרעגט, זאגסטו מיר דאס אלצדינג?

די סיבה דערפון איז גאר א פראסטע, דעריבער טאקע רעדט מען ביי אייך אלץ פון רחמנות, און דעריבער טאקע פארמערן זיך אלץ בארעמהארציגדיגע חברות, ווייל ביי אייך הערשט זייער פיל אכזריות, רדיפות און עוולות. ווארום ווען נאר אמת און גערעכטיגקייט זאלן געווען גילטן, וואלט איר זיך פארשפארט צו זוכן דעם טעם פון רחמנות, און וואלט נישט געהאט אזויפיל בעלי רחמים, אזויפיל בעלי טובות מיט אזויפיל חברות. איך זאג עס, פארשטייסטו מיך, מכח אייער גוטסקייט, מכח אייער גוטהארציגקייט זאג איך עס, פארשטייסטו? עט, בע, האב איך געמאכט עפעס אן ווערטער. זעסטו, האט ער געזאגט, אז איר מענטשעלעך בעקעט עפעס אן לשון. עס איז אמאל בעסער ווי גערעדט. פאר אייך רעדט איר דאכט זיך אמאל ווי קלארע איר קענט א שטייגער זאגן, נאַ דיר א גראָשן און גיב מיר א בייגל, נאַ דיר אזויפיל און אזויפיל און ארבעט מיר אפ מיין עסק וכדומה נאך זאכן וואס זענען אייך אליין נוגע. מע פארשטייט גאנץ גוט אייער כוונה. קומט אבער אמאל אויס צו שמועסן אדער עפעס צו שרייבן איבער כלל זאכן, ווערט איר צו אלדי שווארץ יאר ריינע משוגעים, עכטע בהמות. איר פלוידערט מישטיינס געזאגט נישט צו דער זאך. טויזנט ליגן, טויזנט פסוקים'לעך און ווערטלעך, נישט געשטייגן, נישט געפלויגן. איר נאַרט איינער דעם אַנדערן, איר דראַפּעט זיך אויף גלייכע ווענט, איר פאַרדרייט, פאַרפּלאָנטערט אַזוי, אַז ס'איז אוממעגלעך אַרויסצוקריכן, מען קאָן נישט פאַרשטיין וואָס איר ווילט. טאַקע נאָר שטיין און וואונדערן זיך מוז מען דענסמאָלט, ווי מענטשן שרייבן, רעדן, שרייען, און עס איז נישטאָ וואָס צו הערן, ווי זיי קאָנען מיט זייער מתנה, מיט זייער לשון, זיך ניט פאַרשטיין. ערגער כ'לעבן ווי די בהמות. אנטקעגן וואס אבער האב איך געפרעגט ביסטו עס דא אזוי ארויס מיט דער שפראך? נאכאמאל אנטקעגן וואס? האט ער זיך אנגערופן, עס פארשטייט זיך אז איך רעד דא נישט גלאט אזוי אבי חוזק צו מאכן, איך זאג עס אנטקעגן דיין קארעספאנדענץ מיט דער חברה, אקעגן דיין פריערדיגן שמועס מיט דער קלאטשע זאג איך עס. איך זאג אז דיין עט ב וואס דו האסט פריער געמאכט מחילה ווי אן אייזל, איז כ'לעבן בעסער און קלוגער פון אלע דיינע דרשות. באטראכט זיך אדרבה אליין, אויב דו ביסט נישט ריין משוגע. פאר דיר שטייט א פארמארעטע א הונגעריגע קלאטשע וואס זי באדארף נויטיג ווי אין לעבן אריין האבן א כאטש אביסל מנוחה, א מעסטל האבער, א בינטל היי, ווילסטו איר גאר באווייזן א ה' אין סידור און אלץ אויסדרינגען ווי גוט ווי שיין עס איז זיך אויסצולערנען עפעס קונצן. מיינסטו אפשר אז נאר דו אליין פלוידערסט אזוי דא? ניין. קום זיי מוחל וועל איך דיר ווייזן אסאך וואס זאגן פאר הונגעריגע דערשלאגענע מענטשן פונקט אזעלכע דרשות ווי דיינע. מיינע געשעפטן פירן מיך זייער אפט צווישן מענטשן, דו מוזט וויסן אז א שטן, אן אשמדאי איז זייער שטארק תמיד באשעפטיגט, איך מאך דארט איטליכן וויזיטן, האב קענטשאפט מיט אלע גרויסע לייט, איך זעה מיך אן וואס זיי טוען, וואס זיי ארבעטן, און הער מיך אן זייער אלע שמועסן, זייער אלע דרשות. לאמיר אנכאפן א שטייגער אזעלכע עפעס פון אזא ארט, מאל דיר איינער שרייט ביי אייך געוואלד אויף די מלמדים, ביז וואנען וועט מען אלץ אפגעבן קינדער צו אזעלכע קאטשאנעס וואס מאכן פון זייערע תלמידים ווילדע מענטשן טויגעניכטסן? נאך איינער ליארעמט, ביז וואנען וועט מען אלץ חתונה מאכן יונגע קינדער? ביז וואנען וועלן שדכנים צונויפפירן צוויי נפשות וואס קענען נישט און ווייסן נישט איינער דעם אנדערן ביז נאך דער חתונה? א דריטער שרייט אויף די בטלנים וואס וואקסן ביי אייך ווי קראפעווע און פארפירן מיט זייערע נארישע זאכן מיט זייערע קרומע גענג דעם עולם?

אָט מחמת דעם, מחמת אין דער וועלט הערשט איין געזעץ פאַר אַלע באַשעפענישן, פאַר אַלע מענטשן גלייך, אַזאַ געזעץ, וואָס קיינער, יהיה מי שיהיה, איז ניט אימשטאַנד עס איבערצומאַכן, וואָס אַנטקעגן אים העלפט נישט קיין שרייען, קיין רעדן, קיין דרשות און קיין שום מיטל.

די עטליכע מענטשן מיט זייערע פאראדקעס און מיט זייערע דרשות וועלן עס בשום אופן נישט בייקומען. דאס גלייכן איז אויך מיט די פריע חתונות, שרייט דערויף וויפיל איר ווילט, אומזיסט. עס איז דא א גרויסער טייל מענטשן וואס קענען ביי אייך אנדערש ניט לעבן נאר דורך צונויפפירן שידוכים און זיי פארלייגן זיך דערויף מיט אלע כוחות אונטערצוהאלטן דעם שלעכטן איינפיר און חתונה צו מאכן אייערע קינדער.

דאס זענען מענטשן, א גאנץ היפשער טייל מענטשן, וואס זיי איז אוממעגליך אנדערש צו לעבן, א קיום צו האבן, ווען נישט די נארישקייטן. זיי ארבעטן מעשים, מאכן אלע קונצן, אלע אנשטעלן, צו דערהאלטן ביי אייך אלע נארישע זאכן. איר מוזט אין די נארישקייטן זיך האלטן, ווארום דערויף זענען דאך ביי אייך דא יענע מחנות נאראנים. זיי נעבעך מוזן זיך מאכן צו נאראנים, ווארום דערפון קענען זיי האבן זייער שטיקל ברויט און שיין לעבן. דאָס גלײַכן טאַקע איז מיט אײַערע בעלי-טובֿות, מיט אײַערע אַפּוטרופּסים. שרײַט דערױף װיפֿל איר װילט, עס װעט אײַך, כ'לעבן, גאָרנישט העלפֿן. װאָס זענען דען אײַערע שטאָט-בעלי-טובֿות, אײַערע תּכלית-פֿאַרזאָרגער? דאָס זענען בײַ אײַך אַ סך מענטשעלעך, װאָס װאָלטן נעבעך פּשוט ניט געהאַט מיט װאָס אַ טאָג איבערצולעבן, ממש געשטאָרבן פֿאַר הונגער, װען זײ װאָלטן זיך נישט מיִען מיט אַלע קרעפֿטן צו טאָן אײַך אַלערלײ מיני טובֿות. צו דערהאלטן אייערע טאקסעס און אויסטראכטן תמיד עפעס גאר פרישע אפגאבן ווי א שטייגער אויף מעל, אויף זאלץ, אויף שמאלץ, אויף ליכט וכדומה, צו דערהאלטן ביים לעבן אייערע מקבלים אין ארץ ישראל און אייערע ארעמעלייט דא מקבר צו זיין, צו מגדל זיין אייערע יתומים און תלמוד תורה'ס און נישט דערלאזן יענע מיני גזירות בכדי אידן נעבעך זאלן טאקע א פנים האבן ווי פריער און בלייבן טאקע דאס וואס זיי זענען.

זייער לעבן. איר זיינט זיך מפרנס און לעבט איינער פון דעם אנדערן, איר עסט אויף און פארדארבט איינע די אנדערע. זאל מען אבער געווען אייך לאזן לעבן לייטן גלייך, פריי ווי עס געהער צו זיין, וואלטן אזעלכע זאכן ביי אייך כלל נישט געווען. לאזט מען נאר פאר אייך עפענען א וועלט, וועלן די אלע זאכן פון זיך אליין אויפהערן, און איר וועט מיטאמאל אויסגעלייזט ווערן פון אלע צרות. נאָר כּל זמן איך, אַשמדאי, בין נאָך דאָ, וועל איך אַזעלכעס נישט צולאָזן. איך וועל מאַכן הוקעס-פּוקעס, אַז מע זאָל נאָר שרײַען, זאָגן דרשות, האַלטן רעדעס און גאָר ניט טאָן. מען זאָל אײַך תּמיד האַלטן אין דעם מויל און מכּוח אײַך קיינמאָל נישט קומען אויף אַ לאַד. נישטאָ פֿאַר אײַך קיין אַנדער וועג, נישטאָ פֿאַר אײַך קיין אַנדער מיטל צום לעבן. עסט, פֿרעסט איינער דעם אַנדערן, שלינגט זיך ווי די פֿיש אײַן איינע די אַנדערע, בייסט זיך, רייסט זיך, צו אלדי שווארץ יאר. אָך! האָב איך געקרעכצט און זיך געכאַפּט בײַ דער קאָפּ. וואָס האָסטו צו אונדז? וואָס האָבן מיר דיר געטאָן? וואָס האָב איך צו אײַך? האָט ער געזאָגט און געקריצט מיט די ציין. איך בין אײַך אַ דם-שׂונא דערפֿאַר, וואָס איר האָט מיר געמוטשעט. וואס רעדסטו האב איך זיך אנגערופן, מיר האבן דיר געמוטשעט? אייער שלמה המלך האט ער גענטפערט מיט כעס, אייער שלמה המלך'ל האט מיך אשמדאי'ן אמאל געכאפט און מיר געהאלטן געשמידט אויף א קייט, ער האט מיר שטארק געמוטשעט. געוואלד האב איך געשריגן, אבער וואס זענען מיר שולדיג? פארוואס זאלן מיר נעבעך אפקומען פאר א מעשה וואס איז געשען עטליכע טויזנט יאר צוריק?

איר, איר זײַנט שולדיק. איצט ליגט אױף אײַך מײַן קללה. זעט אַלצדינג, נאָר נישט דאָס, װאָס מען דאַרף. הערט איטלעכן, נאָר נישט אײַערע אמתע גוטע פֿרײַנט. רעדט אַ סך איבער זײַטיקע זאַכן, נאָר װיבאַלד עס װעט אױסקומען אַ שמועס איבער אײַך, זאָל אײַך אָפּנעמען דאָס לשון. טאַפּט אָן אַלצדינג, נאָר נישט דעם רעכטן װעג צום גליק. אײַערע בעלי-טובֿות זאָלן װי די פֿלײ אין זומער זיך פֿרוכבערן און מערן. זיי זאלן אייך אזויפיל טובות טון ביז וואנען איר וועט פון זייערע טובות קראנק ווערן און מער קיין כח נישט האבן זיי צוצונעמען. אייערע חברות זאלן וואקסן ווי קראפעווע און די קאסע ביכער זאלן פארשוואונדן ווערן, עס זאל פון זיי נישט זיין אפילו קיין זכר. אייערע טאקסעס זאלן אייביג נישט אויפהערן. דארט, קווארט, צאלט געלט און גריזשעט ביינער, וועט איינער אמאל פאר אייך זיך ארויסשטעלן זאלט איר ווי די משוגעים אויף אים אנפאלן און ווארפן אויף אים שטיינער. אייערע גבירים זאלן אומעטום שיטן געלט פולע הויפנס, נאר נישט אויף וואס און נישט וואו מען דארף. דארטן וואו עס איז נויטיג זאלן זיי נישט וועלן געבן קיין גראשן. איר זאלט זיין בני רחמנים, דענסמאלט ווען אייערע רחמנות טויג שוין אויף כפרות, בשעת יענער שלעפט זיך שוין ארום מיט דער טארבע, אדער בשעת יענער איז שוין נוטה למות און פאכט מיט דער נשמה, נאר בשעת יענער האלט זיך און זוכט מיטל ווי זיך בכבוד צו דערנערן, זאלט איר אים רודפ'ן, זאלט איר אים טאן א ווארף און צוטרעטן מיט די פיס. איר זאָלט אָנטאָן אַטלעסענע לאַנגע קאַפּאָטעס און קריכן מיט זיי אין דער בלאָטע. אַפֿילו אַ קבצן זאָל בעסער אָנטאָן זײַדענע שמאַטעס איידער אַ גאַנץ קלייד פֿון געוואַנט. אין עולם-הזה זאַכן זאָל זיך זאָרגן איטלעכער פֿאַר זיך באַזונדער. נאָר מכּוח עולם-הבא זאָל איינער זיך שטאַרק זאָרגן און אַן ערבֿ זײַן פֿאַר דעם אַנדערן. דערפאר זאלן פרעמדע ביי אייך איינפירן דעם דין פון ערבות אין אלע זאכן, וועט איינער דא עפעס זינדיגן זאלט איר אלע שולדיג זיין, אויב עס וועלן אמאל ביי אייך אויפשטיין גאזעטן שרייבער צו פארענטפערן אייך פאר די אומות העולם, זאל פון אלע א קיום האבן און אייך בעסער געפעלן יענער וואס פארשטייט ניט זיין לשון. פאר די מינדסטן פון די אומות העולם, זאל אייערער דער גרעסטער זיך מאכן קליין און האלטן פאר א כבוד מיט אים חבר צו זיין. אנטקעגן זשע ביי אייך זאל דער מינדסטער פאר דעם גרעסטן נישט האבן קיין שום דרך ארץ, איטליכער גארנישט זאל זיך האלטן פאר א גאנצן יש, איטליכער שוטה פאר א ווילדן חכם, איטליכער גראבער יונג פאר אן איידעלן מענטשן, אן עם הארץ זאל א העזה האבן צו שפעטן פון א געלערנטן. אַ בור זאָל זיך האַלטן פֿאַר פֿרום מער װי פֿון אַ למדן, איר זאָלט זיך בײַסן, רײַסן, אײנעם דעם אַנדערן פֿרעסן צו אַלדי שװאַרץ יאָר! רעכט אױף אײַך, רעכט! איך האָב הנאה, איך לאַך פֿאַר שׂימחה. ער האָט געגעבן אַ לאַך, אַזש דער גאַנצער װאַלד איז פֿול געװאָרן מיט געלעכטער און איז פֿאַרשװוּנדן געװאָרן. דאָס אַכצנטע קאַפּיטל. ישׂראליק, נישט ער הענגט און נישט ער שטײט. לעצם לאכן, נישט גוטע שפעטן, עס איז א שפעטעריי, א גערעדעריי, נאר פאררוקט צו ווערן. דער קאפ איז דול, די פיס, אוי, פילן נישט קיין אנצוהאלטעניש אונטער זיך, און איך הענג דאכט זיך גאר אין דער לופטן. ברכה, הערט זיך עפעס ווי פון הימל א קול, גיי באדינען דעם פארשוין, גרייט אים צו ווי מען דארף, און ברענג אים דערנאך צו מיר אהין, אין דעם געוויסן ארט.

אוי זאג איך מיט פאראיבל, אזא שטייגער פון שלום געבן איז טאקע נאר ביי מזיקים. אזוי איז עס טאקע ווי דו זאגסט, ענטפערט ער מיר מיט א העוויה'לע, איך בין איינער פון זיי, אזוי איז מען ביי אונז מזיקים זיך נוהג, נאר וואס וואונדערסט זיך אזוי? זענען דען אויך מענטשן זיך נישט נוהג אזוי ווי מיר? איך שווייג, נישט וויסנדיג אים וואס צו ענטפערן. כ'לעבן ישראל, דו געפעלסט מיר זייער, בייג נאר איין דאס קעפעלע דיינס, וועל איך אויף אים אנטון נאר דאס מיצל. ס'טייטש, דאס מיצל איז דאך פאר משוגעים, שריי איך מיט א ביטער געמיט, כ'וויל נישט, טו מיט מיר וואס דו ווילסט, שלאג מיך, ברען מיך, אבער דאס מיצל טו מיר נישט אן אויפן קאפ, איך בין נישט משוגע. דו שוטה איינער ישראל, דו פארשטייסט אז די כוונה מיינע איז דיר לטובה,

אז חברה הולטייעס וועלן זיך א נעם טון אויף דיר מיט א קולאק, וועסטו אנטון דאס מיצל, אראפרוקנדיג עס ביזן נאז און מאכן פליטה אזוי אז פון דיר ישראליק וועט אפילו א געדעכעניש נישט בלייבן. אבער מיט וואס האב איך זוכה געווען צו דעם דאזיגן גענאד? דו ביסט א גרויסער בעל מזל אן עין הרע ישראל, אט אזוי האט מען מיר געהייסן טון און אט אזוי טו איך. ווי א באהעלפער וועקט אויף דאס קינד, וואשט עס, טוט עס אן, נעמט עס, טראגט עס אויף די פלייצעס, אזוי האט זיך ברכה מיט מיר אפגעגעבן. שטעלט מיך אונטער א שטראם קאלטן וואסער, ברעכט און גלייכט מיר אויס די ביינער, טוט מיר אן א משונה'דיג העמד, א מיצל און א לייוונטענעם כאלאטל, און נאך אזעלכע זאכן וואס איז נויטיג פאר מיין געזונט. ברכה איז געווען א גוטער שד, א בארעדעוודיגער, און האט מיך באדינט זייער געטריי, גוט אויסגעגלייכט אויפן קאפ מיר דאס מיצל, אפגעווישט מיר די נאז, גאר אנגעקוואלן קוקנדיג אויף מיין שיינער צורה, און מיר דערציילט שרעקליכע מעשות פון די שדים און פון זייער שטייגער לעבן. די שדים זענען, לויט ווי ער האט מיר דערציילט איינגעטיילט אין פארשידענע כיתות, און ער ברכה הייסט עס איז איינער פון די כת ליצנים. די ליצנים זענען גרויסע שווינדלולקעס, טרייבן שפאס מיט מענטשן, נאריש מאכנדיג זיך, און אמאל טאקע אפטונדיג א מיאוס שפיצל אויך. מיטוואך אויף דער נאכט און שבת צונאכטס, דאס איז די בעסטע צייט פאר זיי צו מאכן די שפיל. אין יענע נעכט נעמען זיי אן געשטאלטן וועלכע זיי ווילן, סיי מענטשליך און סיי פון בהמות, חוזק צו מאכן און צו פארפירן די פארבייפארנדיקע אויפן וועג. ברכה האט מיר דערציילט, איינמאל האט ער זיך געוויזן איינעם פון די חכמים אין דער געשטאלט פון א יפהפיה, האבן זיי זיך ביידע אנגעשפילט ביז דער האן האט א קריי געטאן, און באלד איז ער אנטרונען געווארן, מאכנדיק דעם חכם א נאז מיט א גרויס געלעכטער. און נאך א מעשה ווי ער האט זיך מיטוואך אויף דער נאכט געוויזן פאר א באלעגאלע אין דעם געשטאלט פון א געבונדן קעלבל, קריכט דער פארשוין אראפ פון דער קעלניע, נעמט עס און ווארפט עס אריין אין וואגן, און ווי ער באברעט זיך דא אזוי, אזש מיינער כאפט די פיס אויף די פלייצעס, פאררייסט דעם עק און אוועק. בראכע האט געמאכט דעם גרעסטן געלעכטער פון די בעלי שמות, און להבדיל די מכשפים און טאטערן מיט זייערע שפרוכן און קמיעות זאגענדיג אז ס'זענען גרויסע ליגנער, ווייס איך וואס, ווען, די שדים הערן זיי ווי דעם ראבן קאטער, אז איך האב געטאפט בראכען אין קאפ, אנרופענדיג זיך צו אים פארוואונדערט, סטייטש בראכע, וואו זענען דיינע הערנער? האט ער זיך צולאכט, מאכענדיג, הערנער? נישט מיר האבן, נישט מיר האבן געהאט, עס איז ער גלאט אזוי א משל פונקט ווי די הערנער וואס ווייבער ביי אייך שטעלן צו זייערע מאנען. און אז איך האב אים א פרעג געטאן מכח דעם וואס די חכמים זאגן אז שדים עסן און טרינקען ווי מענטשן, פרוכטבערן זיך און מערן זיך ווי מענטשן, האט ער מיר צוגעשאקלט מיטן קאפ אויף יא, און נאך צוגעגעבן, ניט נאר ווי מענטשן, נאר אויך מיט מענטשן, ברענגענדיג דערצו ראיות פון דער תורה, פון מדרשים. דער געוויסער נחש הקדמני, זאגט ער, וועלכער איז כידוע סמאל אליין, ער האט דאך פארפירט חווה'ן און זי איז מעוברת געווארן מיט קין'ען פון אים, און אדם אליין ווי ס'איז באקאנט האט דאך הונדערט מיט דרייסיג יאר געלעבט מיט קליפות וואס האבן געבוירן פון אים שדים און רוחות, די מלאכים שםחזי און עזאל, זיי ווידער האבן געלעבט מיט מענטשליכע טעכטער און האבן געבוירן די נפילים,

צוויי, וויל נישט וויסן וואס ס'איז נישט דיין עסק. אט האסטו דיר דריי, פיר, זאלסט געדענקען און זאלסט דערציילן באזני הבחורים, אין די אויערן פון די בחורים, דיינע חברים, זיי זאלן נישט מיאוס מאכן זייער מויל און זייער פען מיט ליבע זאכן. אוי, פעטש, די דאזיגע פעטש האבן טאקע גוט געווירקט אויף מיר. איך בין נאך זיי געשמאק איינגעשלאפן ווי נאך א באד. וויפיל איך האב געשלאפן ווייס איך ניט, נאר ביים אויפכאפן זיך האב איך מיר געפונען ליגנדיק ביים אשמדאי אין האנט און ער פליט אין דער לופטן. דאס ניינצנטע קאפיטל. ישראל פליט. ברוך הבא! זאגט מיר דער אשמדאי מיט א שמייכלענדיק מינעלע. עס פרייט מיך זייער זען דיך, ישראל, פליענדיק אין דער לופטן.

ס'איז געווען א פחד אנצוקוקן דאס שרעקליכע פעקל וואס האט זיך געדרייט פונקט ווי שטויב, א רעדל דרייט זיך פון דעם ווינט. עס האט געפייפט, געברומט, געפישטשעט, געסווישטשעט, געטאנצט, געשטיפט, נישט גערוהט קיין רגע.

האָט קײן פֿאַראיבל נישט, װאָס איך בין אַזױ גראָבלעך געװען אַנטקעגן דיר, נישט צו פֿרעגן עס דיר גלײַך טאַקע בײַן ערשטן ברוך-הבא, װי עס גײט מיר און װי עס לעבט זיך מיר דאָרט, פֿרעג דו. װאָס זאָל איך דיר זאָגן? ענטפֿער איך עפּעס אָן װערטער. עט, גאָרנישט. כ'לעב, נאר די עסקים עפעס נישט נישט פייגלדיג, עס פארדינט זיך נישט. הייסט עס א פנים נישקשה איז מער ווי דאס גיי דיר ניט אפ, זאגט דער אשמדאי אנקוקנדיק מיך מיט א ממזריש שמייכעלע, און בכלל הייסט דאס איז דיר דארטן ניט שלעכט, אז וואויל איז דיר ישראל. נאָר װאָס באַדײַט עס דײַן אומװאַקלען זיך, האַרץ מײַנס, גלײַך אַזױ װי ס'איז דיר ענג דאָרט? אַגבֿ טאַקע, האַ? בײג נאָר אײַן דאָס קעפּעלע, זײַ מוחל, און גיב אַ קוק אױף דער ערד דאָרט אונטן. דאָס האָט מיר עפּעס נישט געשמעקט. די ערד, דאָס איז מיר אַ שטיפֿמאַמע, האָט נישט געצױגן צו זיך דאָס האַרץ מײַנס. װיל איך פֿאַרדרײען דעם אַשמדאַי מיט אַן אױבער אַ סבֿרהלע, פֿאַרפֿירנדיק אים אין אַ שמועס איבער פּאָליטיקע, וואס איך האב ברוך השם דערינען א שטארקע ידיעה, אפשר וועט דורך דעם בטל ווערן די גזירה, הייב איך מיר אן צוצולאזן מיט א ברייטליכן שמועס איבער די מדינות, אפפסק'נדיג וואו עס זאל זיין מלחמות און וואו פרידן, צונויפפירנדיג אויסשמידנדיג איינס מיט דאס אנדערע, און אלץ מיט איין אטעם, ווי צו עשרת בני המן. זיי נישט קיין קלוגעטשקער ישראל, און טו וואס מען הייסט דיך, בייזערט זיך אויף מיר דער אשמדאי, א בייג געבנדיק מיר צו דער ערד דעם קאפ, קוק און זע! איך קוק, איך קוק, זאג איך אים מיט גרייס שרעק, נאר ס'איז עפעס מטושטש, ווי דורך אומריינע שפאקולן. ווארט א וויילע, וועסטו שוין קוקן דורך ריינע, קלארע שפאקולן, זאגט ער, א פיר געבנדיק מיט דער האנט זיינער איבער מיינע אויגן. און באַלד האָב איך שױן געזען גוט, און שרעקלעכע אַנגסטן זענען מיר באַפֿאַלן. ציטער נישט אַזױ, ישׂראליק, בעט דער אַשמדאַי מיר מיט אַ שמײכעלע, נישקשה, איך האַלט דיך גוט אין די הענט, קוק בעסער און גיב מיר איבער ריכטיק, װאָס זעסטו דאָרטן אַזױנס?

פארשמאכט פון דורשט. העט דארטן טראגן הינט גאנצע קעפ, ראבען און אנדערע מינים רויב-פייגל באפאלן די טויטע, פיקן, פיקן זיי די אויגן און רייסן זיי אויס שטיקער פלייש. אוי! בלוט! עס גיסט זיך, רינט בלוט גאנצע טייכן פון וועלכע עס זעצט ארויס א הייסע פארע וואס גייט ארויף ביז צו די וואלקנס.

הינט זע איך לעקן בלוט און מענטשן, אוי מענטשן מענטשן עפעס אזוינע באפאלן ווי די הינט דארט זייערע טויטע ברידער באזוכן זיי בא'גנב'ענען און בארייסן זיי אן א פיצל געפיל פון מענטשליכקייט פון רחמנות איינער דארט זע איך א פארוואונדעטער קוים וואס ער זשיפעט עפענט דאס מויל שטרעקט אויס די האנט לעכצנדיג נעבעך נאך וואסער, און יענע פארשיינען שלעפן אים באטאפן אים און נעמען צו אלצדינג וואס געפינט זיך ביי אים, קוקנדיג אויף אים מיט א קאלטן לעבער, ניין, איך קען נישט קוקן, שרעקליך, שרעקליך. עט, מאַכט דער אַשמדאַי מיט אַ קנײטשעלע שפּעטנדיק אױס מיר, גאַנץ געװײנלעכע זאַכן, מלחמות, װי דען אַנדערש? אַ שײנער משׂא-ומתּן װאָלט כ'לעבן געװען פֿאַר מיר, װען מענטשן, חס-ושלום, װאָלטן זינט די װעלט שטײט ביז אַצינד אײנער דעם אַנדערן נישט געמאַכט דעם טױט. דאָס אײנציקע שטיקל נחת, דאָס אײנציקע שטיקל נוצן, װאָס איך פֿיל, טײַפֿל האָב איך פֿון אײַך, שײנע פֿײַנע מענטשעלעך! שיין איז נאר דאס-א. זיי פארדארבן, פארטיליגן, טוען אן גרויס שאדן, און אויף מיר גיסט מען אויס דאס גאנצע באד. זיי שעכטן און מיר מאכט מען צום שלעכטן. צבועקעס, אין דעם חומש'ל, אין דעם תנך'ל, נישקשה, איז אים גאנץ רעכט די מלחמות און די הריגות דארט. יענער, וואס איך טאר זיין נאמען נישט דערמאנען, הייסט ביי זיי דארט איש מלחמה. א פעלדמארשאל אין א רויטן מונדיר מיט שפארן, דארט איז רעכט, נישקשה, און דא איז אים שרעקליך, שרעקליך, מאך נישט קיין חן ישראליק, קוק, איך קען נישט, אסור, שווער איך ביי מיין אידישקייט, עס ליגט מיר נישט בטבע אזוינע זאכן, פע, ווי איך בין א איד, טראג. טראָג מיך, רוחל, טראָג מיך ווײַטער, ווײַטער. דער רוח טוט שווײַגנדיק אַ פֿלי ווײַטער. איך האָב געמיינט, אַז די בקשה מײַנע איז אָנגענומען געוואָרן, אַזעלכע ווילדע מעשׂים וועל איך מער נישט אָנקוקן. נאָר אָבער אַ טעות, אין אַ ווײַלע אַרום בלײַבט ער אויף אַן אָרט שטיין און הייסט מיר ווידער אַראָפּקוקן אונטן.

היי! היי! שריי איך מיט קולות ווי א קינד איבער דער גאס ביים באהעלפער אויף די פלייצעס, נישט וועלנדיק אנקוקן דעם פינסטערן חדר און פארמאך די אויגן. שאַ! שאַ! תכשיט מיינער! נעמט מיך איין דער אשמדאי, סמאָקענדיק צו מיר מיט די ליפּן, א גלעט געבנדיק מיר אין בעקעלע, און דער גלעט זיינער האט מיר פשוט געעפנט די אויערן גוט צו הערן. אויב דיר נשמה'ניו איז שווערליך מיטאמאל צו קוקן, טא הארך זשע דערווייל אביסל, נו אצינד וואס? איך הער א געשריי, א געבעט פון אומגליקליכע נעבעך, איך הער א קרעכצן, א גוססן, א כארכלען, אוי! בעט איך רחמים, ווידער דאס אייגענע, געוואלד, לאז שוין זיין גענוג מלחמות, אן עק צו אכזריות, צו שפיכת דמים. שטילער נארעלע, שאַ, זיי ניט אַזוי צעקאָכט, ישראל, דאָס איז נישט קיין מלחמות, דאָס איז גלאַט אַזוי זיך אַ מין שפּיל, אַ ניי מאָדנע שפּיל, מענטשעלעך, נעבעך, צעפירן זיך אַ ביסל די הענט, אַ מין יאַגד, נאַרעלע, איז דאָס, מען שלאָגט און מען לאַכט. ווער, וועמען, טו איך אַ פרעג, האָסט דען נישט דערקענט אין די הענט, ווער? האָסט דען נישט דערקענט אין דעם קול, וועמען? הקול קול יעקב, איי איי! שריי איך אנכאפנדיג זיך ביים קאפ, געוואלד! פארוואס? פארוואס? חיחחחח צעלאכט זיך דער אשמדאי, טרעסנדיג מיט די ציגן בערדל, ער פרעגט פארוואס? וואס מאכט עס אויס יא פארוואס, נישט פארוואס, אבי מען שלאגט, דערויף איז דאך עס א שפיל, א מין שפיל, חיחחחחחח, א זון מיט א רעגן, א געוויין מיט א געלעכטער אינאיינעם. אט נייג דיין אויער, ישראליק, און הער. איך בעט דיר, הארענקע, לאז מיך צורו. איך שווער דיר אז איך קען מער נישט הערן. דאס קול פון מיינע ברידער'ס בלוט וואס שרייען פון דר'ערד איז מיר שווער צו הערן.

אַ צעטל פֿון פֿאַרטריבענע, פֿאַרוואָגלטע, געשלאָגענע, געפּאַטשטע, געמאַטערטע, אומגעקומענע, דערױף נישט קשה זײַנען זײ בריהס, חלילה אַזױנס צו פֿאַרגעסן, אַדרבה, לאָז עס בלײַבן ליגן אין טעם קינדס קינדער. עס איז מסוגל דעם פֿאָלק צו דער נשמה, שײן, פֿײַן, גאָר אַ מחיה. קראצט מען ערגעץ אויס העט אין די פריערדיגע דורות, נאך אן אויסגעפאטשטן כאפט מען אים אויף ווי אן אבן טוב, נאך א געשמיסענעם פוץ אהער אויסגעשטעלט אין צעטל, נא, קוק, לאז די וועלט קוקן וויסן אונזערע גבורות. ס'איז א כבוד, א שיינקייט, מען שעפט דערפון נחת, מען פילט זיך עפעס פרישער, לעבעדיגער, מ'שטיינס געזאגט מיט א מענטשליך פנים. און לאז אבער ארויסקומען איינעם צו ליידן, אליין טאקע, עפעס א מינדסטע קלייניגקייט אדער צוצוזען עס מיט די אויגן, צוהערן עס מיט די אויערן, הא הא, צאפלט ער מיט די הענט מיט די פיס, ער קען נישט, א קאטאוועס עפעס ישראליק, אזא גיבור, אזא אנגעלערנטער, אזא יחסן, גאר א שרעק, לאזט ער אויס מיט א בייז געלעכטערל, א קוועטש געבנדיג מיך דערביי אזוי, אז נישט ווילנדיג טוה איך א קוויטש.

מישטײנס געזאָגט, אָט װיל ער, טוט ער אַ מאַך מיט דער האַנט, װאַרפֿט מיך אַרױס, און עס װערט פֿון מיר אַ תּל. װי אין כּעס מע זאָל ניט זײַן, מוז מען שװײַגן, אַראָפּשלינגען אַלצדינג. װי עס זאָל ניט פֿאַרדריסן, מוז מען זיך נישט װיסנדיק מאַכן, יאָ, נאָך מאַכן אַ פֿרײלעכע מינע צו דער בײזער שפּיל, כּלומרשט, עט, גאָרנישט, נאָר אַלצדינג איז גערעדט געװאָרן געגן יענע, ביי זיי העלפט רחמנות, פארשטעלן זיך, טראכט אל דאס בייז, אבי א גוט פרום פנימל, אבי א צינגעלע ווי צוקער. דער רוח אבער לאזט זיך נישט נארן, ער פארשטייט זייער גוט דיינע געדאנקען, אז מען זאגט קלוג ווי דער רוח, איז אפנים טאקע אמת. עפעס ביסטו מיר ישראליק גאר צודרייט, הא? עפעס ווי שטארק נישט צופרידן, אפשר איז דיר ענג דאס ארט דא ביי מיר אין האנט, מעגסטו דיך ארויס? אוה! זאגט דער אשמדאי, שארף אנקוקנדיג מיך, און נישט צו מאכן מיר מיט גרויסע צערעמאניעס נעמט ער און זעצט מיך ארויף באלד טאקע צו זיך אויף דעם שפיץ פון מינדסטן פינגער, איך שטיי אויף משקולת, נישט אהין נישט אהער, פון א מינדסטן בלאז חלילה קען איך פארשליידערט ווערן, העט העט בלייבן א קדוש, מען זאל אפילו נישט וויסן וואו איז אהינגעקומען מיין געביין, עס גרוילט מיר פאר פחד דאס לייב, אוי, זייער א מיאוסע לאגע.

איך פאר מיר אומזיסט, אן א ביליעט, ווי א פריץ, דיינע לצים מאכן זיך אפילו אמאל אביסל נאריש מיט מיר, נאר נישקשה, כ'בין שוין געוואינט מיט זיי, עט, גארנישט. און איינרעדנדיג דעם אשמדאי אזוי קריך איך מיר דערווייל בגניבה אריין ווי א פלוי צו אים אין דעם בוזים, און באזעץ מיך דארטן וואו מען טאר נישט. אוי ביסטו א קלוגיטשקער ישראליק, מאכט מיט א בייז געלעכטער דער אשמדאי, אויסשטרעקנדיג דערביי די הענט און וויל מיך דערטאפן. איך בין געווען ווי אן איבערגעשראקענער האז פון דעם יעגער וואס יאגט זיך אים נאך. דער קאפ איז מיר געווארן צעדולט, פינסטער אין די אויגן, און אין די אויערן האט מיר גערוישט ווי א שרעקליך וואסערפאל. דאס צוואנציגסטע קאפיטל. וואס אן אשמדאי קען.

און פון כארן מלאכים לאזט זיך הערן א הללויה וואס צעגייט זיך אויף א געטליכער סטרונע איבער דער גאנצער וועלט אין א זיסער פיין שטילער מעלאָדיע, רירנדיק איטליכע נשמה, וועקנדיק אלע באשעפענישן, אלע לויבן דאנקען דעם אייבערשטן פול איז די וועלט מיט זיין כבוד.

עפנט א מויל, זידט, קאכט און רעדט מיט העזה, אויפהייבנדיג דעם קולאק אין דער הייך. אז אך און וויי צו אייך צום געזאנג און לויב אייערן. איך קען אייך. נישקשה. קנעכט זיינט איר, משרתים, אן א פיצל אייגענעם ווילן, נאראנים, בטלנים. איך קען, נישקשה, אויך יענעם דעם באלעבאס אייערן, דעם גרויסן פּרץ. יענעם איז ליב חנופה צו הערן שטענדיק קאָמפּלימענטן, לויב און דאַנק פאַר זיין גוטסקייט. דאָס אַלצדינג, וואָס ביי אַנדערע וויל ער נישט ליידן, האַלט עס פאַר אַ מיאוסע עבירה, חלילה בעטן געצאָלט פאַר אַ מצווה, אַ דאַנק פאַר אַ טובה. אים אָבער, בענטש, דאַוון, דאַוון, דאנק און לויב און אן אויפהער פאר איטליכעס פיצעלע, און איר קארגט נישט, שיט אים שבחים מיט דער פולער מאס, חנפים, פסיאקעס, קריכערס, אונטערלעקערס, זיינט איר. ברכות זאגן וואס איך האב אנגעהויבן ווי געווענדליך אינדערפרי איז מיר געבליבן שטיין ווי א ביין אין האלז. גיי דאווען, זיי מקיים אידישקייט ביים טייוול דארט. נאך אזעלכע ווערטער וואס א שרעק. מיט רעש מיט אימפעט פליען די רוחות איבער פלאנעטן און שטערן ווייט ווייט ערגעץ העט אין דער עק וועלט. עס ווערט מיטאמאל שווארץ טונקל אין די אויגן. עס רוישט, שטורעמט ארום און ארום, עס בלאזט, קלאפט מיט שרעק. דאָס האָט פֿון גאָט דער פֿאַרטריבענער, דער װיסטער פֿאַרצײַטיקער תּוהו־ובֿוהו זיך געריסן װי אַ װילדע חיה פֿון פֿאַרשלאָסענער געפֿענגעניש, אַרײַנצושפּרינגען אין דעם גבול פֿון אָרט און צײַט. דאָס האָט דער אַשמדאַי געפֿאָכעט מיט זײַנע פֿליגל, געקלאַפּט אין די טױערן פֿון דער אײביקער אַמאָליקער פֿינצטערניש, געקראַצט, געזוכט עפּעס װי אַ שפּאַלט, װי הינטן אַרום אַרױסצולאָזן זי פֿרײַ און פֿאַרפֿינצטערן די װעלט. אוי, ווי שרעקליך דאס דאזיקע אָרט איז! נאָר אַ גוואַלד! דאָ איז די גרענעץ פון ליכט, ווירקלעכקייט, און פון חשכות, גאָרנישט, אַ תהום. עס איז אַ געוואַלדעניש, אַ שפּאַרעניש, אַ ראַנגלען זיך דאָ צווישן די געמאַרקן, עס הײבן זיך אױף שװאַרצע כמאַרעס װי די בערג, אָט-אָט דאַכט זיך פֿאַרשלינגען זײ הימל און ערד. פֿײַערדיקע מלאכים אָבער, װאָס שטײען אױף דער װאַך מיט בלױזע פֿלאַמענדיקע שװערדן, דונערן און בליצן און שרײַען, אַסאַ! ביז דאַנען און נישט מער! עס װערט אַ כאַפּעניש, אַ יאָגעניש, פּוץ צוריק אין זײער רו אַרײַן! די װעלטן, זײ זײַנען אינעם בײטן זיך טאָג מיט נאַכט פֿאַרשײדן צװישן זיך.

פיש ווי מיר ביין אשמדאי אין בוזים. אונז ביידן, אמת טאקע איז געווען גענוג פינסטער און ביטער, אז אך און וויי צו אונזער ביידן'ס מזל צו ליגן אינעם קלעם אין אזא שכינות מישטיינס געזאגט, דאך איז פארט א גרעסער חילוק. ער, יונה, האט ווייניגסטן געקענט כאטש שרייען, תפילה טון צום אייבערשטן, זיך בעטן אהיים, און איך האָב געמוזט האַלטן מױל, נישט געטאָרט אַפֿילו אַ פּיפּס טאָן, שאַ! די ליצים זאָלן עס חלילה נישט דערהערן, דער רוח זאָל מיך נישט אַ כאַפּ טאָן, דערמאָנענדיק זיך אין מיר און אַרױסװאַרפֿן מיך װי אַ צעקװעטשטע װאַנץ אין דעם טיפֿן אָפּגרונט. עס איז אַ רעש, אַ געפּילדער. הױך אין די הימלען דרײען זיך, קערן זיך װעלטן. זונען און לבֿנות גײען אױף און אונטערגײען, איטלעכע באַזונדער פֿאַר זיך. עס ענדערן זיך די צייטן, עס בייטן זיך פון שטערן די וואכן, די אראפ, יענע ארויף, איטליכער אין זיין צייט, יעדער אין זיין ארט, עס זאל געקרימט ווערן אויף א האר. דער אשמדאי זעהט צו אלצדינג און פוקעט זיך, קריצט מיט די ציין און מאכנדיג צו שאנד די גאנצע וועלט. ווי עס זעהט אויס איז אים דאסמאל נישט געלונגען אויפרייצן די הערשארן אויבן זיי זאלן אראפפאלן פון גאט.

װאָס טױגט איר? װאָס קוקט אײַך אַרױס פֿון יענע אַלע הימלען, פֿון אײַערע אַלע גן-עדנס, אַז איר זײַנט קנעכט, לאַקײען, אַז איר האָט נישט קײן פֿרײַהײט, קײן אײגענעם װילן, אַז איר זײַנט נאָר קוקלעס, װאָס טוען מאַכן מיט די ליפּן, פּלאַפּלען אַזױ, װי מען דרודלט זײ אָן? טפֿו, זאָל עס ווערן אין גאַנצן! זאָגט דער אַשמדאַי, אויפֿשטעלנדיק ביידע קולאַקעס אין דער הויך, שפּײַט מיט פּעך און שוועבל, בליצט, בלינצלט מיט די אויגן, שיסט דערנאָך אויס מיט אַ געלעכטער, אַ שנײַדיקס ווי אַ מעסער, שרײַט זיך איבער מיט די רוחות אויף משונה ווילדע קולות און גיט זיי אונטער חשק גיכער נאָך אים צו פֿליִען.

ע ע וואוהין ישראליק, דו האסט זיך פארקליבן? לאז מיר נאר א וויילע פון אויג דיר אפלאזן, קריכסטו, קריכסט און באלד אין דער גרגרת אריינקריכן. א נו, זייט זיך מטריח ר' ישראליק, ווייטער אביסל, רוקט זיך ר' ישראליק, זייט זשע מוחל, בעט מיך דער אשמדאי מחילה און שלעפט מיך ארויס, האלטנדיק צווישן די פינגער מיט א קליין קוועטשעלע. אוודאי איז פע טאקע וואס פע הייסט, דאך פאל איך ביי מיר נישט אראפ. מאך מיר הארץ, דערמאנענדיג זיך אין מיין וואונדערליכע געשיכטע וואס מיט מיר האט ביז אהער זיך פאסירט, און טראכט ביי מיר, בע, נישקשה אז איך האב געקענט מאכן ביז אהער אזא רייזע, א קאטאוועס עפעס אזא רייזע, אויסזיין וואו די וועלט האט אן עק, געפינענדיג זיך צווישן אזויפיל נישט גוטע, אלערליי שלעק און בלייבן גאנץ מיט די ביינער, וועל איך אם ירצה השם ווייטער זיך מסתם אויך אויסדרייען. מיט דעם דאזיגן בטחון צאפל איך ביים אשמדאי צווישן די פינגער, אנקוקנדיג דערביי משונה עפעס מיט אזא מינע ווי איינער רעדט, מילא, א קוועטש איז א קוועטש, בין שוין געוואינט. קלייניגקייטן. וואס זשע אבער, נו, וועט ווייטער זיין. דיין טרייפענער מזל ישראליק וואס אצינד גראד בין איך אויפגערוימט, שענק איך דיר. אן עק וועל איך פון דיר נישט מאכן, פארקערט, איך וועל דיר נאר פארברייטערן דעם רוים אויף צו זיצן ביי מיר אין האנט. אבי זוכה געווען צו הערן עפעס א גוט ווארט, ווער איך שוין ביי מיר שטארק געהויבן, און שטעל מיר איין ווי א היימישער, דעם אשמדאי אויף טשיקאוועס, צו טון א פרעג.

פאבריקעס פון אזעלכע מינים המצאות ווי צו פארקירצן ארט און צייט און דורך דעם צו פארקירצן זייער אפט טאקע דעם מענטשנס יארן. פאבריקעס צו דרוקן און פארשפרייטן אין דער וועלט גיך און געשווינד זייער פיל נארישקייטן, ליגנס, רכילות, בלבולים, וואס נישט געשטויגן, נישט געפלויגן, שנאה, קנאה, נאך און נאך אזעלכע מיעסע זאכן און אלץ דאס בייז איינס קעגן די אנדערע,

אַך, זאָג איך, װי גוט, װי שײן! ס'איז דאָך עפּעס דאָ אַ לעבן! גאָר אַ גן-עדן! דער אַשמדאַי קוקט אױף מיר אין דער זײַט מיט אַ שמײכעלע, נישט צו רעדן אַ װאָרט. דערנאָך נעמט ער מיך אָן פֿאַרן שפּיץ בערדל, אַ צי געבנדיק מיר דערמיט דעם קאָפּ, איך זאָל אַרונטערקוקן. איי איי לאָז זיך אַרױס אַ ביטער געשריי, נישט צו דערקענען דאָס לאַנד, אַזױ װיסט איז עס, אַזאַ חורבן, נאַקעט זענען די פֿעלדער, נישטאָ קײן װײץ, נישטאָ קײן קאָרן, אַ פֿײַער האָט אױסגעקױלעט, אױסגעברענט ביז אַ גרעזעלע דאָרט. פֿאַרדאַרט שטײען בײמער, די צװײַגן צעבראָכן, אױס פֿרײלעכקײט בײַ מענטשן, מען הערט נישט קײן קול פֿון פֿי, שאַ! נישט קײן פּיפּס, פֿײגל און בהמות עפּעס װי אױסגעשטאָרבן. דאָס האָט זי, די ציװיליזאַציע, זי אַזױ געמיט, דערקלערט מיר דער אַשמדאַי, די זאַך מיט זײַן געװײנטלעך בײז געלעכטערל. דאָס איז זי פֿאַר גוטסקײט געקומען אַהער, אומגעבעטן, מיט בלוט און פֿײַער און זײַלן רױך. געקומען איז זי פֿון גאַנץ װײַט זיך לאָזן צו דערקענען דעם היגן פּראָסטן עולם דאָ מיט אירע טבֿות. און אזוי ווי דער עולם האט זיך באדאנקט, געוואלט לעבן ווי פריער אן די טובות, האט זי אים געלערנט דרך ארץ, געוויזן ווער עלטער איז, וואס איז מיט מיר פרעגסטו אזוי די שמחה? בהמה, ס'איז א פרייד צו זען ווי זי ברענט, סמאלעט א וועלט, קלעקט איר נישט אויף אירע הפצות די וועלדער, גראבט זי זיך ווי א קראט טיף אין דער ערד, רייסט דארט קברים פון פארצייטיגע געוויקס,

בהמה, די אלע קוימענס פון די גוזמא גוזמאות פאבריקעס דארטן, דאס זענען מזבחות וואו עס רייכערט זיך לכבוד מיר, לכבוד דעם גאלדענעם קאלב, דעם גאט פון ספעקולאציע, שווינדל, פראיעקטן און געלט. דער דאזיגער רויך טריקנט אויס די הערצער, רייכערט אויס פון נאר די געפילן און פארוואנדלט אלצדינג אין סחורה, ליבע, פריינטשאפט, פרומקייט, גלויבן, צדקה און דאס גלייכן,

אה אה, נישט דערהאַרן װעסטו עס, רשע אײנער! טראַכט איך מיר אין האַרצן, פֿאַרקרימענדיק זיך מיט אַ ירא-שמים פּנימל. דו װעסט גײן צום גרונט, און ער װעט אײביק בלײַבן! דאָס אײן און צװאַנציקסטע קאַפּיטל. ישׂראל באַגעגנט זיך מיט שלמה המלכס אַ גענעראַל.

איי א צייט, א צייט! גארנישט די מכשפה'טעס וואס אמאל. א מכשפה'טע אמאל אז זי האט זיך גענומען פארן רייטנדיג איז זי געפארן, געארבעט אויף אלע כלים נישט מיד צו ווערן אויף א האר, יענער אפילו זאל די כפרה ווערן. היינטיגע מכשפה'טעס אבער, מישטיינס געזאגט, נאר עפעס ווייס איך וואס אזוינס איז ביי זיי נערוון, ספאזמעס, האבן ליב קאוואליערן זאלן זיי מינטערן, איי א צייט, וואס פאר א מענטשן אזוינע מכשפות, אזוינע לצים, אזוינע רוחות, היי ראהירט! א רוח, געקנעטשט, געבויגן פאר אלטקייט, דאר ווי א שפענדל, א לייב פון א מיאוסע משונה קאליר, מיט א היפשן הארב, און א דינע לאנגע פארדרייטע נאז ווי ביי אן עלעפאנט, קומט געשווינד צו פליען צום אשמדאי, שטעלט זיך אים אנטקעגן,

חן, גנעדיגער האר, מאכן זיי, ווייבער, ווייבער ווילן, וואס? א טענצל? נאך אזא לאנגע רייזע גלוסט זיך זיי אביסל רו, אפפרישן זיך אביסל, אויספוצן זיך, אונטערהאלטן זיך, געפעלן אבי וועמען מעג זיך זיין כאטש דעם שווארץ יאר.

עס פֿינקלען, שפּילן דאָרט פֿאַר די אױגן שמאַראַגדן-גרינע װעלדער, פֿון װעלכע עס קומען אַרױס רובין-רױטע פּאָמעראַנצן, פּערעשקעס, פֿאַרטיקע, שײן-חנעװדיקע, שטעלן פֿון צװישן די בלעטער אַרױס, פֿולעשקע, רױטלעך פֿאַרפֿאַרבטע בעקעלעך, אָפּגעשאָטן מיט דינע קורצע הערעלעך, בעטן זיך עפּעס, װי אַלײן, שטומערהײט, זײ אַ געשמאַקן קוש צו טאָן. שווארצע קארשן מאכן אייגעלעך, ווינקען, ווינקען און ציען ביי די נשמה. די אויגן צעפלאקערן זיך פאר גרויס חשק, וואוהין מען קוקט איז שיין, ליבליך, וואוהין מען זאל זיך נישט קערן, ווענדן, מאנטעט עפעס, מאנטעט עפעס, גלוסט זיך, אוי, גאר משוגע צו ווערן. ווי אַ היישעריק לאָזן זיך אַהין אַראָפּ די רוחות, גרויס און קליין, אַלט און יונג, צעלויפֿן זיך דאָרט גאַנץ פֿרײַ אין אַלע זײַטן און פֿאַרשווינדן באַלד. דער אַשמדאַי לאָזט מיך אָפּ אויך פֿרײַ און הייסט מיר זיך דורכגיין אַ ביסל שפּאַצירן. אַרויסרײַסנדיק זיך פֿון טײַוולס הענט, בין איך געווען ווי אַ לאַנגע צײַט אַ געפּענטעטער האָן, וואָס באַלד נאָך דעם אויפֿבינדן אים ליגט ער אַ ווײַלע שטיל, און קוים כאַפּט ער דעם אָטעם, טוט ער זיך אַ שטעל אויף קעמען מיאוס און מאַכט קוקעריקו מיט ברייטקייט, ווי דער גרעסטער, בעסטער, וואוילסטער האָן אין דער וועלט. איך פֿאַרגעס באַלד אין די צרות, בין גאָר אַ וואוילער יונג, שפּאַציר מיר אַרום, און צו וואָס זאָל איך מיר נישט צוקוקן, באַקום איך חשק, עס גלוסט זיך מיר אַלצדינג, עס וויל זיך מיר אַלע יענע שיינע זאַכן, איך שטעל מיך אזוי איינמאל אויף דער שפאצירגאנג ביי א גרויסן בוקעט פון די טייערסטע איידלשטיינער, דימענטן, בריליאנטן, סאפירן, רובינען, אלע סארטן, איינגעפאסט אין גאלד. עס הייבט מיך אן אינעווייניג עפעס צו דרייען. כפי מיינע מבינות איז עס אוודאי א תרפ"ט אלפים טאלער, און אפשר טאקע נאך מיט א שמיצל אריבער. טאקע יא יא, די גאנצע תרפ"ט מיליאנען, זאל עס נישט זיין צו קיין בושה, עס קארטעט מיך, געוואלד, איך זאל עס האבן וואלט איך עס דאך פארקויפט, געמאכט א שיין קאפיטאל, וואלט געלעבט נגידיש, געהאט אויף קאשע מיט יויך, און אפגעטערכעט אזוי מיינע יארן. עס נעמט מיך שטארק אן דער יצר הרע. באמת טאקע, זאגט ער, פארוואס זאלסטו נישט אויפהייבן אזא מציאה, א כשר'ע מציאה? וועמען טויג עס דא? ווער האט דערפון דא הנאה? נישט גאט, נישט לייט. דער שווארץ יאר וועט די רוחות נישט נעמען אן דעם אויך. זיי האבן גענוג. נעם, וועסט דערמיט זיך קויפן עולם הבא, ביי איטליכס פיצעלע וואס דו וועסט דערפון געניסן, וועסטו דאך מאכן א ברכה אויף א פוטער געבעקסל, א שטייגער מאכן בורא מיני מזונות, אויף א גלעזעלע וויין ווימאראזיק, בורא פרי הגפן, גאט וועט הנאה האבן, און דו טאקע אויך. נעם! נעם! איך קוק מיך ארום אין אלע זייטן, נישטא קיינער. איך שטיי אביסל און בין זיך מיישב, איך מאך מיר א הארץ און און ווי איך שטרעק אויס די האנט פיל איך פון הינטן עפעס א קליין שמיצעלע ווי מיט א שטריק. איך קוק מיך נישט טויט נישט לעבעדיג אום און דערזעה יענעם אלטן הארבאטן רוח. אה, אה, שלום עליכם, זאָגט ער מיט אַ שמייכעלע, אַ שמיצל געבנדיק מיר אויף דער האַנט, ווי דער שטייגער פֿון רוחות איז בײַם גריסן זיך מיט דעם וויידל. עליכם שלום, ענטפֿער איך אונטער דער נאָז, צוקוקנדיק זיך צו אים מיט אַ האַלב פֿאַרמאַכטע אויגן, כּלומרשט ווייס איך נאָך נישט רעכט, ווער ער איז, עפּעס דאַכט זיך מיר קענטלעך. רוהירוט בין איך דאך. וואס, פארגעסן? איך בין רוהירוט, דער גובערנאטאר פון דאזיגן קאוויאר. אזוי? דער גובערנאטאר? טו איך מיך א כאפ דערשראקן, טראכטנדיג ביי מיר, אוי וויי, האט ער געמוזט אוודאי זיך אנשטויסן וואס איך האב געוואלט אקורשט טון. נישט קשה, רבי ישראל, מאכט ניט אזא פירוש, איך וויל אייך דא ביי מיר אויפנעמען ווי א טייערן גאסט, סטייטש, סטייטש רבי ישראליק, אז איך האב די זכי' צו זעהן ביי מיר אין לאנד דעם אייניקל פון אזא בארימטן זיידן. איי, איר לאכט? חלילה, גאנץ ערנסט, איך האב זייער גוט געקענט אייער עלטער זיידן דעם וועלט בארימטן חכם שלמה המלך. אייך אויף צו לאנגע יאר. איך האב איהם אוועקגעדינט א צייט מיט יארן, די בעסטע יארן, אז איך בין נאך געווען יונג און מיין עק נישט אויפגעקראכן, עס האט מיך געמאכט פאר גובערנאטאר אט דא אט אט וואס רוהירוט האט מיר דערציילט מיט די דאזיגע ווערטער.

חייל האט ער געהאט אן א צאל פון אלע מיני באשעפענישן אין דער וועלט. זיינע גרעסטע פליגל-אדיוטאנטן, דורך וועלכע ער האט קאמאנדעוועט, געשיקט זיין בעפעל, זענען געווען פיר, פון מענטשן, אסף בן ברכיה, פון שדים, רוהירוט, איך בין מיין כבוד אליין, פון חיות, דער לב, און פון עופות, דער אדלער. ס'טייטש, וואו איז דער אויערהאן?

שטאלץ איז שלמה המלך געווען נישט ווי א רוח, נאר ווי טויזנט מיליאן רוחות אינאיינעם. ער האט פון זיך געהאלטן א שרעק, איינער טאקע אין דער וועלט. דעריבער פלעגט ער זאל אים צו קיין גנאי ניט זיין, טאן אמאל נארישקייטן און צוציען זיך דערמיט פיינטשאפט. לייטישע רייד. איך אליין האב געהאט מיט אים אן אויפטריט אמאל. האב נישט געוואלט מער פירן אט דעם קאוויאר, זענען באלד פערציג טויזנט מענטשן אראפגעפאלן אויף דער ערד, און ער האט געמוזט בחרפה ובושה בעסער ווערן. איינמאל האט ער געכאפט א פסק, אט פון וועמען. אויף דער רייזע אין דער לופט פליען מיר אמאל איבער דער טאל פון די מילבן, הערט ער ווי א שווארצע מילב זאגט צו די איבעריקע, גיכער אריין אין די הייזלעך אייערע, שלמה'ס מחנות זאלן אייך נישט איבערפירן. אַזױ זאָגט ער שטאַרק אױפֿגעבראַכט, גײ רוהירוט אַראָפּ דאָרט צו איר! איך קום, מאַך אַ סליעדסטװאָ, שרײַ, סטײַטש! סטײַטש! יענע איז זיך מודה. זי האָט געזאָגט, װער ביסטו? איך בין די מלכּה. װי הײסטו? איך הײס מחשמה. אַהין, אַהער, איך אַרעסטיר זי און ברענג זי צו שלמהן.

איך בעט אייך איבער ווי אן אייגענע מוטער, רוף איך מיר אן פארוואונדערט. ס'איז עפעס הארבליך צו פארשטיין א מילב און אזוינע ווערטער. ווי געשיקט זיך עס! שאַ, שאַ, זאגט ר' הירוד גאנץ געלאסן, אבער אז איך וועל אייך ברענגען א מדרש, ווייזן אז דאס אייגענע שטייט אין מדרש, וועט איר שוין גלויבן? כ'האב אייך צו דערציילן וועגן דעם ענין נאך א מעשה. ווי שפעטער אביסל אויף אזא לופט-רייזע האט ער דערזען א וואונדערליכן פאלאץ, אין וועלכן ס'איז געווען אוממעגליך אריינצוגיין, און נאכדעם ווי ער האט זיך געראטן מיט דעם אלטן זיבן הונדערט יאריגן אדלער אלענד, מיט דעם ניין הונדערט יאריגן ברודער זיינעם אלעוף, און מיט דעם טויזנט דריי הונדערט יאריגן ברודער זייערן אלתמר, איז ער סוף כל סוף פארט אריין אהין אין די אינעוויניגסטע חדרים. ווי אזוי ער האט דארט ביי א גולם פון דער קעלע ארויסגעטאפט א זילבערן טאוועל, וואס די אויפשריפט דערויף איז אים שווער געווען צו לייענען, ווי עפעס א בחור איז געקומען פון דער מדבר און זאגט, אדוני קעניג, דער כתב איז גריכיש און דער טייטש דערפון איז אזוי. איך שדד בן עד האב געקיניגט איבער טויזענטער מדינות, געריטן אויף טויזענטער פערד, געהאט טויזענטער מלכים אונטער מיר, און טויזענטער גבורים טויטגעשלאגן, און דאך אז דער מלאך המוות איז געקומען צו מיר האב איך גארנישט געקענט טון. אט דאס אלסדינג האב איך געוואלט דערציילן אייך באריכות אין זייער א לאנגער מעשה, נאר אצינד אז איך זעה איר זיינט האט קיין פאראיבל נישט א שטיקל אפיקורס, גלויבט נישט אין א גרייז גרויען אלטן רוח, איז קליגער און בעסער צו שווייגן. דאך אפלאזן אייך אזוי איז אוממעגליך. פארט רבי ישראליק, פארט, א טייערער גאסט, שלמה המלך'ס אייניקל, זאגט וואס ווילט איר רבי ישראליק? כ'האָב געװאָלט בעטן יענעם בריליאַנטענעם בוקעט, צו װעלכן דאָס האַרץ האָט מיר אַלץ שטאַרק געצױגן, נאָר באַלד האָב איך מיר באַטראַכט, נײן, אַרױסזאָגן עס גלײַך, גלאַט פּשוט, גיב מיר, טױג נישט. דער רוח זאָל אים װיסן װאָס ער מײנט, אפשר איז עס גאָר אַן אָנשטעל? אלא װאָס דען? מען באַדאַרף פּרוּװן הינטן אַרום מיט אַ שפּיצעלע.

ס'איז פארשטייט איר מיך א היסטאריע, א געשיכטע, ס'איז עפעס פארגעפאלן אמאל צווישן שלמה המלך און דעם אשמדאי. ער, דער אשמדאי, האט אים פארשטייט איר מיך פארווארפן ווי פיר הונדערט מייל, צוגענומען די מלוכה, די ווייבער, מחילה אלסדינג, ס'איז א גאנצע מעשה, נאר איר זייט א שטיקל אפיקורס, לאזט אויס ר' היראת א דריי געבנדיגע דעם וויידל און ווערט פארשוואונדן. ווארט ווארט, עס וועט א רוח אין אייער טאטן אריין, טראכט איך ביי מיר שטארק אויפגעבראכט. א תירוץ אביסל, ער האט צוגענומען. א שיינע געשיכטע כ'לעבן, א שיינע היסטאריע, איר פארשטייט? שלמה המלך'ס מלוכה א גוט פון זעכציק מייל צוגענומען, און נא דיר א פייג. אויף שונאי ציון געזאגט געווארן מיין ביטער הארץ, וואס א טריט ווייטער קומט פאר די אויגן אנטיקן, וואונדערשענע זאכן, אזא רייכקייט, אזא גוטס, מיינס, מיינס, בעוונותינו הרבים, און פארט נישט מיינס.

מעבל פֿון פּיפּסן-האָלץ, זילבערנע טישן געגרייט מיט גילדענע קרעדענצן און אַלערליי כּלים פֿון קרישטאָל. עס שימערט, עס בלענדט, פֿאַרנעמט די אויגן. עס דרייען זיך דאָרט אַרום, אוי-וויי, בת-מלכּהס באַלאָווע געקליידט אין גאַז, כּמעט האַלב-נאַקעט, מיט הוילע אָרעמס, מיט דעם גאַנצן האַלדז ביז די בריסט פע, אינדרויסן עפעס נאר טאקע ווי אין די געשריבענע מעשות אויף א הייכע בימה אין דערמיט שטייט ווי אן אנגעמאלענער גולם אנגעבויגן דעם קאפ מיט א משונה ערנסט פנים דער אשמדאי מיט זיין כבוד אליין יונגע מכשפת'עס יפיפיעס דרייען זיך ארום טאפן אים גלעטן אים דאס ציגן בערדל און ער שמאכט עפעס אזוי נארישעוואטע פאר גרויסע פארגעניגן

אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.